כ'וויל זאגן זייער א וויכטיגע אנאונסמענט, ס'דא דריי מענטשן וואס זיי לויפן, איינער הייסט יונה הייקינד, ער איז א זון פון דוב הייקינד, נאכדעם לויפט איינער וואס ער הייסט ר', מ'האט אים א נאמען געגעבן אין בארא פארק ר' קלמן יעגער, א חזר א מנוול וואס ער האט געגאנגען אינאיינעם מיט די געי אויף א פארעיד, יעגער דאס הייסט, עשו איז געווען א איש ציד, ער געווען א יעגער, נאכדעם איז דא א דריטער וואס ער לויפט, ער הייסט העשי טישלער. טישלער זעהט אויס צו זיין די בעסטע פון אלע ווייל ער זעהט אויס צו זיין מער היימישע. יעצט זיי באשמוצן דעם יוני הייקינד אז ער האט געטאטשט קינדער און אן אלטער בחור זיצט ביים טאטן אין שטוב, די טאטע האט אים נישט אריין גענומען אין זיין אפיס. די אלע זאכן איז אירעלעווענט, אויב זיי האבן פאקטן זאלן זיי אריין שרייבן ווי דאס איז געשטאנען, דו ווייסט דאך היינט קען מען נישט ווי היינט טודעי עווריטינג איז פראווען. דאס אז ר' קלמן יעגער איז געגאנגען אינאיינעם מיט די געי דאס זעהט מען. יעצט ווי ווערט געברענגט אז דער ר' קלמן יעגער האט זיך משתתף געווען מיט א געי פארעיד, וועל איך ענק זאגן ווי. ס'דא א צייטונג וואס הייסט ניו יארק דזשואיש וויק, אדער ס'הייסט טיימס אוו איזריעל, בקיצור, יעצט איז דא אן א דארט אן ארטיקל וואס הייסט טייס דעט ביינד, איז געווען אין דזשון דעם צענטן טוועני או פייוו, דאס איז אסאך יארן צוריק, איז געשטאנען דארטן אז ס'דא. מיסטער פערנאנדא פערער, ער איז געווען אין בראנקס דער בארא פרעזידענט, און דער ר' קלמן יעגער, ער איז געווען זיין אונטערשמש, ער האט געארבעט פאר אים, שרייבן זיי דארט אז ער האט אים גענומען אויף א פארעיד פרא איזריעל, און אויכעט א פארעיד פרא געי. דאס איז נישט יעצט געשריבן, דאס איז שוין געשריבן געווארן אין טוועני או פייוו, און דאס איז א גרויסער חילול השם און א גרויסע רשעות אז מען זאל דארפן פאר אזא מענטש וועלן. יעצט איז ער געווארן א בעל תשובה לעצטנס, אזוי ווי זיינע חתונה פיקטשערס ווייזן אויס, ווי עקלדיג מען איז דארט אנגעטון, נו וויאזוי איז ער געווארן א רעב? איז ער אייביג געווען אן ערליכער? נו וויאזוי איז ער אזוי פארקראכן אז ער גייט? מיט די געי, רחמנא לצלן, סאו סאמטינג איז פאני אבאוט דיס, און ס'איז א חילול השם. יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע סכנה וואס ס'ווארט און וואס ס'ווארט אויף גאנץ ניו יארק סטעיט, ווייל ס'איז אזא אידישע שטאט מיט אזויפיל תורה וויל זיך דער בעל דבר אריינלייגן דא. ס'איז דא וואס זיי ווילן די ליבעראלע, איז דא וואס זיי ווילן נישט אלע זענען נאך מסכים, זיי ווילן מאכן א קאנסטעטושענעל קאנווענשאן, וואס דאס מיינט איז מ'זאל משנה זיין די קאנסטעטושען אז אלע חזיריי איז מותר. דאס מיינט אז אויב עיבי בעיבי שטיין וויל גיין אין א פרויענישן טוילעט זאל מען אים אריינלאזן, און היינט איז דאך שוין דא אסאך אנדערע אויכעט, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא א באבובער אויך שוין וואס ער איז געווארן א מיידל, די וועלט איז אינגאנצן משוגע דאס איז קלאר, און אויב אונז מיר צוהעלפן צום משוגעת וועט עס דער אייבערשטער מאנען פון אונז, סאטמאר רב האט געזאגט מען טאר נישט גיין צו די בחירות ווייל דער איז דיין קאנדידאט און אז ער וואוט אויף חוקי תועבות ער וואוט אקעגן די שלש שביעות ביסטו אחראי.

פון היינט מאל אן זאלן מיידלעך גיין פון די באטעם אויסגעטון אינגאנצן, און די זכרים זאלן גיין פון די טאפ אויסגעטון. מען האט געמאכט אזא צאמקום, מען האט געמאכט א קאנסטיטושען, און ווער ס'וועט זאגן א ווארט, צו ווער ס'וועט נישט הייערן אזא מענטש, וועט מען אים לייגן אין דזשעיל, אזוי ווי ס'איז דא יעצט מיט די געי, ווער ס'וויל נישט מאכן פאר זיי א קעיק אדער וואס, איז טראגט מען אים אין דזשעיל, מען קנס'עט אים צוויי הונדערט דריי הונדערט טויזנט דאלער. רבותי יעצט איז אונזער צייט, אונז זאל מיר ווייזן ביי וואס אונז האלט. אם השם הוא אלוקים, לכי אחריו, ואם הבעל, לכי אחריו. יעצט אידן פארציילן אז זיי האבן געזעהן אז די פרתו של ר' פדת טראקותו של ר' קלמן זענען ארום געפארן אום שבת געהעריג, אוודאי מסתמא דורך גוים, לאמיר האפן אזוי, אבער דאס איז א וועג? דאס איז א ווערטשאפט און אויף דעם גייען אלע רבנים און געבן ברכות און וועלן. אידן פארציילן זיי געגאנגען דאווענען אין שומרי שבת איז איז געשטאנען פרייטאג צונאכטס א טראק פון יונה הייקינד און שבת אינדערפרי האט זיך צוגעשטעלט א טראק פון ר' קלמן יעגער טראקותו של ר' קלמן. יעצט למשל אין באבובער בית מדרש האט מען אויסגערופן פאר לכו נרננה אז מען זאל וואוטען פאר אים, איז שטעלט זיך דא א פראגע, געט ער טאקע אזויפיל געלט פאר באבוב אז זיי זאלן האלטן אז דאס איז אזוי וויכטיג פרייטאג צו נאכטס בשעת מען גייט אריין צום שבת מלכתא אז מען זאל אויסרופן אזא זאך? יעצט לאמיר בכלל צו צולייגן די זאך, ער איז דאך נישט קיין עושר, ער האט דאך נישט קיין אייגן געלט, פון ווי געט ער געלט? ער וואוינט אפילו נישט אין אן אייגן הויז, ער האט א געדינגענע דירה. פון ווי געט ער געלט? נאר דוד גרינפעלד שטופט אים אריין אז כדי ער זאל קענען יעצט געבן אפאר קהילות אפאר טאלער, כדי ער זאל קענען אריינקומען. איז לאמיר פארשטיין די גאנצע זאך. סאו בקיצור איז זאגט ער צו אז ער העט געבן אפאר טאלער, צו קען זיין ער האט שוין אפילו געגעבן אויכעט בעקיפין, וועגן דעם איז וויכטיג אז. פרייטאג צונאכטס זאל מען אויסרופן דאס אין א בית מדרש? ר' שמעון בן יוחאי האט געהערט ווי זיין מאמע רעדט דברים בטלים שבת האט זי געשריגן האט ער געשריגן אויף איר אמא מאמע שתוקי! שאט אפ! שבת היום! ס'איז דאך שבת! האט אין אים געקאכט דאס דארף מען אויסרופן אין אזא חסידיש בית מדרש? חוץ פון דעם כ'האב מיך נאכגעפרעגט אין אנדערע שולן האט מען נישט אויסגערופן ווייל רוב עולם וויל מ'זאל וועהלן נישט פאר ר' קלמן יעגער, נאר ס'וויל מען זאל וועלן פאר יונה הייקין. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך. דוב הייקין איז א מענטש וואס יעדער אין בארא פארק האט נהנה געווען פון אים, אפילו אונז אונז האמיר זיך געשלאגן קעגן די פעדעפיילס, הגם ער עט די ענד אוו די דעי האט ער אונז ווי מען זאגט אויסגעשפילט אויכעט, אבער ער איז געשטאנען חדשים און ער האט גענומען פראטאקאל פון הונדערטער מענטשן וואס מען האט זיי מאלעסטעט. און ער איז מיט דעם געגאנגען און צוזאמגערופן דרײַצן טעלעוויזשן מיט רעדיא סטעישאנס און ער האט געזאגט רבותי דער מצב איז איום ונורא שפעטער האט ער געוואלט מאכן א שטיקל ביזנעס פון דעם אבער למעשה ער האט אן אפיס מען קען אריינגיין ס'איז דא א פראבלעם ס'איז דא א קאמפלעינט ס'איז דא צו וועם צו רעדן למעשה דוד גרינפעלד לויט אונזער אידעע האט נאך פאר א איד קיין טובה נישט געטון. איז ממילא קומט יעצט גיבט מען אביסל געלט און מען זאגט מען זאל וועלן און מען וויל סזאל נאך זיין גאר א בלאק וואוט, די זאך איז נישט ריכטיג, יעצט אין באבוב איז דא אויכעט איינער וואס איז געווארן א מיידל כהאב שוין גערעדט פון אים, יעצט די איין זאך עט באבוב מוראדיג מצליח זיין אז טאמער מעט אריין וועלן דעם ר' קלמן יעגער עט מען מאכן אז אין די בעסקיסע סיי ביי די מענער און סיי ביי די פרויען מעגן גיין סיי מענער און סיי פרויען דאס אלעס וואס עט ענק אנמאכן א מושב אויף קאפ עטס עט זיך נישט קענען אפווישן, עטס האטס אויכעט שוין פון די סחורה וואס האבן זיך געמאכט פון א זכר א נקבה, און נאכדעם וועט עי' בי בעיבי שטיין אויך קענען קומען דאווענען אין באבוב, און נאך מניוולים, די אלע געי חברה, דאס איז די וועלט זאגט דאך א בלוט איז נישט קיין וואסער איז למעשה איז דאך אזוי, עה דער ווייטצענער איז דאך געווען וזיווג ראשון א שוואגער מיט ר' שלמה'לען און וזיווג שני איז ער געווען א שוואגער מיט ר' נפתלי'ן. ס'איז דאך עפעס משפחה. ניט ער האט זיך מוזן אריינלאזן עי ווי בעיבין אין טוילעט. נו, אז ער עט גיין אין טוילעט עט ער גיין ווי ער עט וועלן. ער גיין דארט ווי די פרויען זענען ווייל ער איז א פרוי היינט. ניין ניין רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן. מ'קען אויפארבעטן א חסידות מיטן גרעסטן פלאם, מ'קען אריינלייגן כוחות מיט חסידישע ספרים און מיט. אלע גוטע זאכן, איך זאג אייך באמת ווען מען זעט א באבובער בחור קען מען דערקענען אז ס'ברענט אויף אים א קדושה, איך בין געקומען יעצט פון ארץ ישראל אויף יום טוב אהיים געקומען, איך בין געקומען חול המועד בין איך געזעסן לעבן א באבובער יונגערמאן, איך זאג ענק צוועלף שעה לא פסיק פומיה מגירסא האט אפילו צו מיר נישט געהאט קיין ווארט צו זאגן העלא, האט מיך געגריסט ווען ער איז אנגעקומען, ער האט זיך אראפגעזעצט, פון דעמאלטס האט ער ארויסגענומען דעם איין חסידישן ספר, יענעם חסידישן ספר, איך בין ממש נתפעל געווארן, א אינגערמאן זאל זיך אזוי אויפפירן מיט אזא ערנסטקייט, כ'האב איין ווארט א פרעג געטאן וואס ער טוט פאר פרנסה, זאגט ער ער איז א מלמד, אין בת ים איז ער א מלמד, נישט אין באבוב, נאר ער איז א מלמד אין איינע פון די מאדערענע תלמוד תורה'ס און מ'האט אים זייער ליב ווייל ער איז א באבובער, מ'זעהט אויף אים אז ס'ברענט אויף אים די קדושה און די צניעות. מען לייגט אריין אזויפיל כוחות און כוחות און כוחות, ענד עט די ענד אוו די דעי דארפן בחורים זיצן און הערן ווי ערב שבת פאר מען גייט צו צום לכו נרננה לה' רופט מען אויס מען זאל וועלן פאר א מנוול, א חזר, א מענטש וואס ער האט א ג מען זעט די פיקטשערס פון די חתונה דארטן רחמנא לצלן וואס דארט האט זיך אפגעטון א געקישעכטס מיט אלעם רחמנא לצלן. עס איז דא די באקאנטע מעשה ס'איז דא די גוטע קי מיט די שלעכטע קי, די שלעכטע קי מען וויל זי מעלקן געט זי א שטויס אריין אין די קאנע ס'איז נישט דא קיין קאנע מער פאר מ'האט זי נאך געמאלקן, די גוטע קי לאזט זיך, זי לאזט זיך, זי לאזט זיך, מען מעלקט שוין אן א גרויסע קאנע געט עס א שטויס אויס די קאנע יעצט גיי הייב עס אויף, ס'איז מורא'דיג ס'איז מיינד באגלינג, און איך מיין נישט נאר באבוב יעדער ווער ס'האט אויסגערופן כ'האב נאך נישט געהערט מ'זאל ערגעץ אויסרופן וועלכע עיר איבעראל האט מען נישט אויסגערופן, פאר ר' ר' קלמן יעגער, מען האט אויסגערופן, מען האט נישט אויסגערופן אדער גארנישט, אדער טאמער האט מען אויסגערופן האט מען אויסגערופן פאר יוני, אה, למעשה דאס איז נישט, ס'איז באמת נישט וויכטיג פונקטליך ווי אזוי ס'איז געווען, נאר ס'איז געווען אזא זאך וואס דער מענטש גייט אונז אריינברענגען אין בארא פארק, איין טוילעט פאר מענער און פאר פרויען, דעטס גאנע בי די ענד. און העם כ'הער זאגן אז די רעבעצין האט יעצט ארויסגעשיקט בריוון אויכעט, איך וויל מסביר זיין, איך האב נישט קיין פראבלעם אז די רעבעצין שיקט בריוון פאר פרויען, באט. אין אונזערע צייטן, איך מיין אונז זעמיר שוין אלע נישט קיין יאנגסטערס, אונז זעמיר שוין ווי מען זאגט מ'האמיר שוין א ערד-גרוך, מען גיימיר שוין באלד שטופן דעיזיס, ווי דאונט רימעמבער אז רעבעצן זאלן זיך מישן אין וואלן. יעצט, עס איז ס'איז אויך געווען, די א חלק פון די דרשה איז געווען, ס'איז געווען א צעטל פונעם בעל דרשן וואס ער האט געזאגט אז דער רב האט געפונען פאר וויכטיג אז מען זאל רעדן דערפון פרייטאג צונאכטס איז א סימן ס'איז א מורא'דיגער וויכטיגער ענין. און ממילא דאס איז אביסל נישט אזוי ווי אויפן דרך החסידות, עס איז אן ענין פון רבם דקרו, קענט מאכן די זאך מוצאי שבת נאכדעם ווען מען האט גענדיגט מעריב אויך, מען טאר נישט פארגעסן נאך א זאך אז ווען מען רופט אויס א זאך אין נאמען פון רבי'ן אין א קהילה, בפרט נאך אין באבוב וואס מען איז אזוי נאנט צום רבי'ן, די רבי איז נאנט צו יעדן בחור, איז עס אזא ענין וואס עס איז א חלק פונעם חסידות שוין ביי דעם בחור אז מען דארף וואוטן און מען דארף וויסן פארוועם מען וואוט. און נאכדעם מען וועט זיך אומקוקן וואטש וואס דא גייט זיין, הוי גייט דא זיין, ס'וועט אריינקומען אזאלעכע מנוולים דא, וועט מען מארשירן אין בארא פארק, ס'וועט זיין א גרויל, איז איך בעט דעם עולם, אני כשלעצמי זאג איך מען זאל נישט וואוטן פאר קיינעם, ווייל יונה ווייס איך אויך נישט פונקטליך ווי איך האלט מיט אים, ער איז נאך יונג, מען וועט דארפן געבן א טשענס. למעשה אדער זיך בויען אויף אים, כ'וועל זאגן דעם אמת, ווער ס'ווערט היינט אריינגעוואוטעט, עניוועי ווערן אריינגעשלעפט אין די געי פרשה, כ'האב געהאט אמאל א חבר וואס ער איז געלאפן פאר אויכעט סיטי קאונסיל אין ברוקלין, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל עס איז א מעשה שוין פון צען יאר צוריק, בקיצור איז נאכדעם וואס ער איז שוין געווען אפאר חדשים אויף די בעלעט האבן אים די געי חברה אראפגערופן זיי ווילן מיט אים רעדן. איז ער געגאנגען פרעגן דא אין בארא פארק עטליכע רבנים האבן זיי געזאגט חס ושלום זאלסט נישט גיין, ער האט דאך אדער יא געמוזט גיין ווייל טאמער מען האט אים אראפגערופן און ער וועט נישט קומען וועט דאך זיין נאך ארגער, האבן זיי אים געפרעגט זאג אונז אפן וואס האלטסטו מיט די סוגיא פון געי, האט ער געזאגט ליסן די תורה ערלויבט עס נישט, די רבונו של עולם ערלויבט עס נישט אבער די באפעלקערונג וויל עס, ער האט דאך מוזן מיטהאלטן און דער אייבערשטער האט אים אזוי באשטראפט אז די סוף איז געווען ער האט עס נישט געמאכט. הי דידנט מעיק איט, אבער ער איז געבליבן אזא מחלל שם שמים בפרהסיא אז אזאנס איז נאכנישט געווען. איז די זעלבע דא אויכעט, מ'עט ווערן אריינגעשלעפט במילא, אבער ס'אזוי ווי סאטמאר רב זאגט, אז דו שטעלסט אריין א קאנדידאט און ער וואוט פאר זאכן וואס מ'טאר נישט, ביסטו א שותף אין דעם, און במילא דו ביסט א שותף. זאלסטו וויסן אז דו שטעלסט אריין אין בארא פארק אן אבן נגף אז מען זאל מאכן די געי לאוס און די חברה גייען דא אנהייבן צו דינגען דירות און די חברה גייען דא אנהייבן צו שפאצירן אין לאווערס לעין זיך קישן בחורים מיט בחורים מיידלעך מיט מיידלעך, כ'מיין גוים פארשטייט זיך, נאר ס'וועט זיך נאכדעם אריינכאפן ביי אידן אויכעט. כ'האב פונקט היינט שוין געזעהן אז ס'איז דא א קאפל א נ ו. א נולי וועד קאפל וואס זיי האבן חתונה געהאט, ביידע זענען זיי געי, און ביידע זענען זיי פון א היימישע בעקגראונד, א בני תורה'דיגן בעקגראונד, און זיי האבן געברענגט א ראביי, וואס די ראביי איז געווען מסדר קידושין דארטן, רבותי ווי אר נאט גענע פוט אוער פוט דאון פאר מען שלעכט. יעגער זאגט אז ער העט מאכן פארקס, ווי ס'איז דא א ליידיגע לאט העט ער מאכן פארקס, יעצט וויל איך זאגן רבותי, כ'רעד שוין אסאך מאל, ס'איז דא אויף עיט עוועניו ביי. איך וויל נישט זאגן פונקטליך די אדרעס, זאל באלד נישט זאגן איך געב אדרעסן, איז דארטן דא א פארק, ס'איז דארט דא א טשייניז האוז, דארט איז דא דאס גרעסטע זנות גאנץ שבת, ס'איז דא אויף עיטינט עוועניו וואס מיר האבן פיפטי סיקס, מענטשן האבן מיר געזאגט מען רייכערט דארט עמטליך אום שבת, ס'איז ממש א הפקר וועלט, פארקס ברויך מען אונז, דאס איז אונזער פראבלעם, יא. אז ער פארשטייט אז אונז ברויך מען פארקס איז ער קען ער פאר אונז נישט זיין קיין מנהיג קיין לידער שוין יעצט יעדער איינער זאל האבן שכל דער אייבערשטער זאל עפענען יעדן די מח אז ער זאל וואוטן אויף וואס איז ריכטיג און נישט אויף וואס מען טוט אים דיקטעיטן ווייל די אלע דיקטעישאנס קומען ווייל ס'איז דא נגיעות פון געלט און פון אנדערע זאכן און אונז, דער ארעמער עמך, פאלן ארויס. כ'ל ענק מסביר זיין מיט איין ווארט, ס'דא נאך הונדערטער בחורים וואס זיי קאלן מיך יעדן טאג, זיי האבן נאך נישט קיין ישיבה, און זיי מסתם נישט האבן דעם זמן שוין קיין ישיבה. איך שיק זיי אלע זאלן גיין ארבעטן און לערנען דיך א פאך. איך האב די ישיבות אין בוידעם. ישיבת כרכין קשה, זאגט די גמרא. איז למעשה אבער? קיינער העט זיך נישט אומקוקן אז זאלן האבן א ישיבה, סאו ווער קוקט זיך אום אויפן עמך מענטש? די ראשי ישיבות מיט די רבנים מיט די רבי'ס די וועלן אייביג האבן פרנסה, עס וועט זיי קיינמאל גארנישט פעלן זיי הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם, דער עמך מענטש האט נישט ווער ס'זאל ארויף קוקן, יעצט אונז מוז מיר גיין אויף אונזער וועג ס'זאל אונז זיין גוט, שוין דער אייבערשטער זאל העלפן אז זאל מאכן אז. די כלל ישראל זאל שוין אויפגעלאכטן ווערן פון דעם גלות ווייל ס'איז שוין טאמער האבן נאך תלמידי בעל שם מיט צוויי הונדערט יאר צוריק געזאגט ס'איז שוין נישט דא באלד צו וועם צו קומען, די אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן אלס אידן ווי איידערש אלס גוים חלילה, איך וואלט נישט געוואלט טראכטן וואס יעצט גייט זיין. יעצט, דוב הייקינד, די טאטע פון יונה הייקינד האט ארויסגעשריבן זייער א שיינעם בריוו, ער האט ארויסגעשריבן אז פינף און דרייסיג יאר צוריק, האט ער אנגעהויבן זיין קעריער, און ער איז געווארן אן עלעקטעד אפישעל מיטן סופארט פון באבוב. די גאנצע צייט אין זיין קעריער שטייט ער סייד ביי סייד מיט באבוב און ער טוט זיי דינען פעיטפולי ענד ריספעקטפולי ריגארדלעס אוו עני אישוס, מיין אפיס און איך האלטן זעמער אייביג אוועילעבל פאר יעדן מענטש וואס ער זאל נאר ברויכן ריגארדלעס פון פאליטיקס אבער ווען ס'קומט א טובה צו טון בין איך דא. יעצט דינסטאג נאוועמבער דעם זיבעטן בעט איך יעדער זאל שטיין מיט מיר אז מ'זאל סופארטן מיין זון יונה הייקינד אין זיין.

אז הייקינד וויל אונטערברעכן באבוב, איך זעה נישט וואו דא וויל ער אונטערברעכן, פארקערט ער שרייבט מיט הארץ און ער שרייבט זייער שיין, און פארקערט אין אמעריקע איז א אופען ענטערפרייז א יעדער קען לויפן, ווען מ'זעט איך האב צייט מיט געדולד גיי איך אויך לויפן, מען דארף נישט האבן קיין עדיוקעישן, איר ווייסט א פרעזידענט אין אמעריקע דארף אפילו נישט האבן קיין היי סקול דיפלאמע. ער קען ווערן פרעזידענט אויב מענטשן וועלן, פארדעם זעט דאך אמעריקע אויס אזוי ווי ס'זעט נעבעך אויס. באט למעשה, יעדער קען לויפן, און אז ער איז געלאפן, איז דארף מען נישט זאגן אז דאס ברעכט אונטער באבוב. ס'ברעכט נישט אונטער קיינעם ווייל אונז האלט מיר אביסל אנדערש פון ענקער פארשטענדעניש. און דער אמת איז דאס טוען דאך נאר די עסקנים. און דער נארמאלער עולם, מ'האט דאך נישט געפרעגט דעם עולם וואס זיי ווילן, דער עולם איז היינט זייער אויפגעקלערט, ס'איז נישט ווי אמאל וואס מ'האט געזאגט מ'זאל וועלן פאר אים האט יעדער געוועלט, דער עולם איז זייער אויפגעקלערט, יעדער ווייסט וואו ער האט געהאט אמאל א טובה און וואו נישט, איז וואס הייסט אן עסקן? כי התעשקו עמו, מ'האט זיך ארומגעריסן. יעצט אין ווילימסבורג לויפט איינער וואס הייסט ברייען KAVANAGH לויפט פאר סטעיט סענעט און ביז יעצט איז ער געווען אסעמבלי און ער האט געוואוט פאר אלע לינקע ליבעראלע בילס אלע און אויכעט פאר געי מערידזש.